א גוטן טאג, היינט איז מאנטאג דעם פֿיר און צוואַנציקסטן מארטש, ס'איז כ"ב אדר ב', איך מאך א קורצן וויכטיגן שיעור, איך טוה איינלאדענען יעדן איינעם צו די גרויסע זאך וואס ווערט געפייערט דעם דינסטאג דעם פֿינף און צוואַנציקסטן מארטש, דאס איז דער ארעסט פון ברוך מרדכי לעבאוויטש, דער קענטער, דער חזן, דער חזר, וואטעווער יו וואנט טו קאל היט. עניוועי, עטס וועטס די וואך שפעטער הערן אז איך זאג געוויסע זאכן וואס יעצט האב איך נאכנישט געטארט אויסזאגן, האב איך עס אלץ געזאגט א ספק, אבער יעצט וואס איך ווייס שוין און וואס איך מעג זאגן איך זאל נישט זיין אינטרודינג אין דזשאסטיס, גיי איך געבן דעם עולם א שטיקל באריכט ווי מען האלט אויף די וועלט. מען האלט אויף די וועלט אזוי. ברוך מרדכי'ן געבן זיי מער נישט קיין דיעל, דער איז נאו דיעל, די פינף יאר, צען יאר, מען האט אים געהאט געגעבן דרײַ יאר, אלן דערשעוויץ האט געזאגט כ'על עס מאכן נאך קלענער, און עדיאל האט אים פארפירט, בקיצור ער האט נישט קיין דיעל, די גאווערמענט פיומט זענען אזוי ברוגז און מען האט געמאכט פון א גאנצן די עי אפיס האט מען געמאכט פאטאש פון דעם גאנצן קעיס. עניוועי, קודם איז דא אביסל גוטע נייעס. עטס געדענקט'ס איך האב ענק פארציילט אפאר וואכן צוריק איך בין דורכגעגאנגען. א ישיבה אויף העריסאן עוועניו וואס ס'הייסט באר התורה. דער ראש ישיבה איז דער באוויסטער חזר הערשל אשכנזי וואס ער איז א חלק פון די פאוערפול פעמילי פון די משפחת החזיר. און די בחורים האבן מיר נאכגעשריגן איך האב מיך נישט וויסנדיג געמאכט אבער ס'איז נישט קיין חילוק זאלן זיי טון וואס מ'האט זיי אויסגעלערנט. עניוועי, למעשה איז אזוי, איך גיי ענק פארציילן א חלק פון די זאכן וואס מ'איז געוואויר געווארן און איך מעג עס פארציילן, אויב נישט וואלט איך עס ענק נישט פארציילט. ס'איז געווען אין די צייט ווען מ'האט גערעיפט דאס מיידל וואס נחמיה האט גערעיפט, די קרויז. איינע פון די זאכן וואס איז ארויסגעקומען יעצט איז, וואס מ'מעג עס וויסן, מיר האמיר עס געוואוסט די גאנצע צייט, די דזשאדזש האט עס געוואוסט, ער פלעגט נעמען זיין ווייב'ס בדיקה שמאטעס און ער האט בודק געווען דאס מיידל ביי ביידע פלעצער. ווייל ער האט געטענה'ט אז דאס טוט ער בשם כל ישראל, און ער האט זיי אויסגעווישט, און ער האט געזאגט איך טראג דאס אין א לעבראטארי און דארט באקוק איך די די ען עי צו דו וואוינסט נישט מיט קיין בחורים. רבותי ס'ווערט שרעקליכערער ביינעם טאג, איטס אנבעליוועבל. ווען סטיוו ליטווין האט זיך אריינגעלייגט אין דעם קעיס האט מען אראפגערופן דאס מיידל, האט זי געזאגט איך טאר נישט רעדן, איך טאר נישט מסר'ן. בקיצור מ'האט איר מסביר געווען אז דאס איז נישט קיין מסירה, זי דארף אלעס רעדן, ביקאוס די קאמיוניטי מוז ווערן קלין. איז ער געגאנגען זי האט אנגעהויבן צו רעדן. דער סאלאמאן איר בויפרענד איז אויך געקומען צו סטיוו ליטווין אן איר און ער האט אים אנגעהויבן אויסצופרעגן וואס טוסטו ווער ביסטו מאין באת ולאן אתה הולך האט ער געזאגט אשכנזי האט מיך מאלעסטעד און איך האב געלערנט אין די ישיבה אין באר התורה איך בין געווען זיין סעקס סלעיוו האט ער דערציילט איך קען דיר ברענגען אלע הויזנס פון מיין הויז אין די רעכטע זייט זענען די טאשן אויפגעריסן. מיין מאמע איז געווארן סיק ענד טייערד עס צוצונייען. איז סאלאמאן, פלעגט אשכנזי לייגן די הענט אין מיין טאש, זאגט ער, איך וויל זען צו דו האסט נישט זאכן וואס מען טאר נישט, זאגט ער, איך צי דיר ארויס אלעס פון די טאש און איך נעם דיר ארויס די טאקער, ניין איך מוז זען, איך קען נישט דיר טראסטן, און אזוי פלעגט ער זיך מיט אים שפילן א האלבע שעה, ביז ער איז צוגעקומען צו קישוי אבר און השחתה און ער האט אים געלאזט גיין. שפעטער פארשטייט עס זיך אליינס אז דער בחור האט שוין נישט געקענט מצליח זיין. אזוי האט סטיוו ליטווין געהערט. דא איז אבער געשען א שטיקל טעות. ער האט געמיינט אז דאס איז בערל אשכנזי. ממילא האט ער זיך נישט געוואלט אריינלייגן אין די פרשה, ווייל בערל גייט דאך עניוועי זיצן. בערל גייט זיצן? יא, בערל איז אין צרות. יעצט איז ער גאר געוואויר געווארן, ניין, ס'איז דא א הערשל אשכנזי. דערמאן זיך איינמאל האט דער די עי, דאס איז נאך געווען טשארלס הייענס צייטן, האט ער מיך אויפגעקאלט צו איך קען איינעם, הערשל אשכנזי, זאג איך ליסן, איך קען אים נישט, איך ווייס נישט, באט פרעג ווער ס'ווייסט. ער האט זיך אנגעהויבן נאכצופרעגן, ער איז גאר געוואויר געווארן אז הערשל אשכנזי איז אויך א חזיר. וואס איז אבער געווען, הערשל אשכנזי איז דאך א מחותן מיט ר' אהרן בארן באקסער, זיי ווייסן שוין היינט אלעס. די עף בי איי זוכט שוין אהרן בארן באקסערן אויכעט ווייל ער האט געמיינט אז ער וועט פארן אויף ארץ ישראל ער וועט צאלן געלט מען זאל יא גיין צו די וואלן נישט גיין צו די וואלן לאמיר דיר עפעס זאגן אהרן בארן באקסער אונזער הייליגער רבי האט געהאט איין זאך וואס דו האסט נישט ער האט געהאט סייעתא דשמיא ווייל ער איז געווען א צדיק יסוד עולם און האט עס געמיינט ערנסט דו ביסט א פוסטער שטריק א ליידיגייער דו וועסט גיין געבן געלט די מדינה האט דיר נאכגעקוקט זיי ווייסן וואס דו האסט געטון דו האסט אינטרודעד אין זייער פרייוועסי. און וואו וואו דו גייסט נאך האבן דיין פראבלעם, זארג דיך נישט, דו האסט אנגעהויבן מיט מדינת ישראל, דער רבי איז געווען, אונזער הייליגער רבי איז געווען א גברא דמריה מסייע, ער האט נישט מורא געהאט פאר קיינעם, דו דו ווייסט נישט מיט וועם דו האסט אנגעהויבן, דו האסט אנגעהויבן מיט מענטשן, בלוט פארגיסערס, בנימין נתניהו, די אלע האבן פארגאסן בלוט, דו ווילסט וויסן וואס זיי האבן געטון? זיי האבן געהאט שטיינער מיט שטעקענעס און זיי האבן איינגענומען. א ביליאן אראבער, די אראבער זענען אנטלאפן, דו ווייסט נישט מיט וועם דו האסט אנגעהויבן, ווען זיי ווילן דיך עניטינג, זיי דארפן דיך נישט הרג'נען, זיי קענען דיך איינשפארן פאר לייף, א גרויסער חכם וועט זיך גיין שלאגן, דיין אייגענע ישיבה איז אין דרערד, און שיעור ד' שטינקט און די אלע דארמיטאריס פון זרע, אזוי זאגן מיר אלע בחורים, זיי זאגן אלע מאדראצן זענען פול מיט פלעקן. און ער גייט אין ארץ ישראל און ער וועט זעהן מען זאל יא גיין צו די וואלן נישט גיין צו די וואלן מען טאר נישט מען מעג ווער פרעגט דיך מאך זיכער אז ביי דיר אין הויז איז אלעס אין דער ארדענונג שטעל דיר פאר בעיר התורה דאס איז דאך דיין בקיצור דער הערשל אשכנזי האט מאלעסטעד דעם בחור שלמה און נישט נאר אים ער האט מאלעסטעד די גאנצע נאך אפאר בחורים ווייל יעצט רעדט דאך שוין יעדער נאר וואס דו ביסט פאוערפול. האט מען אויסגעלאזט דעם כעס אין נחמיה'ן. דאס אלעס וואס איז דא געווען ווייל נחמיה איז דאך אויך ארויפגעקומען אז ער האט געטשעפעט און ער האט געמאכט ווידיאו ווי דער יתום גייט אריין מיט די מיידל אין איין פלאץ אין א צימער. ממילא האט מען אויסגעלאזט אויף נחמיה'ן דעם כעס. הינדי קאן איז נישט אומזינסט ברוגז אויף מיר, זי האלט איך האב עס געטון. ניין הינדי, נישט מיין האטליין, די טיפש, די פערד די. אה, מען האט דיך באגראבן, מען האט דיר געגעבן אזא שטויס פאר דיין פעמילי, און דו ביסט נאך געגאנגען יעצט צו אים, דו כאפסט נישט וואס דא איז געווען? כ'וועל רעדן שפעטער אינעם טעיפ וועט איר הערן אז אפילו הענעך דער טאטע זייערע, דער וואס איז פאראליזירט, האט געטאטשט קינדער ביי זיך אין שול. ס'האט מיר געזאגט איינער, איך בין געגאנגען דארט בודק זיין די מקווה, זאגט ער מיר א מזל אז ער איז פאראליזירט אויף די רעכטע האנט, ווייל ער קען נישט טאטשן מער קיין קינדער. דאס איז אופען טאלק היינט, און נישט יעצט, ס'געווען מסתם דריי פיר יאר צוריק, היינט וואלט ער מיך נישט געלאזט באקוקן אין מקווה ווייל כ'בין דאך אין חרם, ניין? האבן זיי געמיינט אז דאס איז בערל, בערלען האלטן זיי עניוועי ביי נואפיקן, האבן זיי זיך נישט געמאכט צו טוהן, יעצט זענען זיי געוואויר געווארן ס'איז דא א נייער א נייער חזיר, ער הייסט נישט בערל אשכנזי נאר הערשל אשכנזי, האהא דא גייט יעצט זיין פרייליך, יעצט דער אשכנזי ער זאל זיך ריין וואשן, ביי טשארלס איינס האט מען דאך געקענט טוהן וואס מ'וויל. און ער איז פון די פאוערפול פעמילי, האט ער געזאגט, איך וועל דיר ארויסזאגן א סוד, איך גיב דיר איבער, נחמיה איז א חזיר, ער האט געמאכט ווידיאו פון זיי, און ער דארף גיין אין דזשעיל. האט מען גענומען נחמיה און מען האט אים געטראגן ווי מען האט אים געדארפט טראגן, נישט וואס ער איז נישט געווען א חזיר, ער איז יא געווען א חזיר, נאר קודם, פארשטייסט, האבן זיי זיך אפגעוואשן יעצט די הענט אין אים, און דאס אלעס קומט יעצט ארויס אין די גאווערמענט, און די גאווערמענט גייט אלע פיילס עפענען. יעצט מען איז געגאנגען דא אויכעט, מען האט געוואלט איינווייקען דא א פרעמדע מענטש וואס ער האט גארנישט געטוהן, ער איז געקומען פרא פאר א מיידל, ער הייסט לעמען דזשוס, און מען האט געזאגט אז ער האט געטוויטערט די פיקטשער. ווער האט עס געטוהן? משה וואלף קליין. איך וועל שפעטער רעדן, עטס וועטס הערן דעם טעיפ אין סוף פון די וואך, וואסער א חזיר משה וואלף קליין איז, וואסער א נואף ער איז, ער האט גענומען א קראנק מיידל וואס איז מענטלי אביסל דיסטורבד און ער האט געוואלט מיט איר וואוינען, איך האב א טעיפ ווי ער זאגט מיר אה, איך האב נישט געוואלט גיין. ער האט נאכגעפאלאוט א מיידל וואס איז ארויסגעקומען פון א משוגעים הויז פון קארנעל דארטן וואו ער איז געווען א ליעזאן און ער האט זי אהיימגעטראגן און אינמיטן האט זי האט ער זי געוואלט טאטשן זי איז געגאנגען זי האט קאמפלעינט צו א לויער נאר וואס איז געווען זיי האבן איר אדער געגעבן גרויס געלט זאל ערגעץ אוועקפארן אדער זיי האבן איר אפגעסטראשעט קאלט ער מיך אן נעם מיך אראפ פונעם האטליין פרעג איך אים וואס איז געשען זאגט ער עס איז גארנישט געווען איך האב זי האט געבארגט מיין סעלפאון עס איז אראפגעפאלן צווישן די פיס און איך האב עס געוואלט נעמען. און דאס איז עה די שענסטע פון סאטמאר, דאס איז דער דרייווער פון זאליקאן. עניוועי, משה וואלף קליין גייט אויך יעצט האבן זיין פעקל. אלעס קומט ארויס. ס'האלט שוין דארטן אז דער גאנצער קעיס פון משה אבות המוסרים קומט אויך ארויס מיטן קעיס פון דעם רוצח. פון דעם אייזיק לעפקאוויטש. ס'איז ארויסגעקומען שולזאנס קעיס דעמאלטס נאך ווען איך האב אויפגעהערט אויף אפאר חדשים האב איך געוואלט דערגיין ווער איז באמת אין טשארדזש דא, און ביז איך בין דערגאנגען ווי קאראפטעט עס איז און כ'וועל מיך מוזן שלאגן מיט טשארלס היינס אויב כ'וועל וועלן געווינען, דעמאלטס האט שולזאן געשריבן א אין זיין בלאג צו אין זיין צייטונג נחום ראזענבערג אז מען קען נישט נעמט מען זיך נישט אונטער, שולזאן דו ביסט אנטלאפן דו וואוינסט אין ארץ ישראל. איך בין ברוך השם נישט אנטלאפן, איך האב געמוזט גיין ריקווערטס צוויי טריט איך זאל קענען גיין פיר טריט פאראויס. שולזאן, דיין קעיס קומט אויך ארויס, נאר די שאלה איז צו דו האסט גענומען געלט, ווייל איך גלייב נישט אז דו האסט אים נישט געסואט ציוויל, און ממילא האט דיר משה מסתמא שטילערהייט באצאלט, און ער פילט ער האט געווינען ווייל ער האט דיך צוגעשפארט, דו האסט געמוזט פארן אויף ארץ ישראל, אבער אז דו ווילסט. מאכן מחיית עמלק, זאלסטו וויסן דיין קעיס קומט ארויף און דו זאלסט שטיין פירם, און אז דו האסט גענומען געלט זאלסטו זאגן כ'האב גענומען געלט ענד איט וואס ראנג, און וואס משה האט מיט דיר געטון האט מען נישט געטארט טון, פאלס ארעסט! און איך בעט די זעקס און צוואַנציק בחורים דעם דינסטאג זאל יעדער קומען אין קאורט, יעדער זאל שרייבן א בריוו, און יעדער זאל מאכן זיכער. אז דער דזשאדזש ווייסט אז ס'איז דא אזויפיל און אזויפיל אומשולדיגע מענטשן וואס מ'האט זיי געפירט אין תפיסה, ווייל יעצט גייט ארויסקומען אלע קעיסעס, העי! ס'איז לעבעדיג געווארן! איך האב געמיינט ברוך מרדכי האט א דיעל, כ'האב אזוי געהערט, סיי זיין לויער האט אזוי געבעטן, האט מען געזאגט פאר ברוך מרדכי, מ'האט נישט גענומען דעם גרעסטן פראסעקיוטער צו מאכן א דיעל, דאס האט טשארלס היינס אויך געוואלט מאכן. א יאר ארויף א יאר אראפ דאס איז גארנישט, אונז זעמער דא טו ווייפ אוט וואטעווער ווענט אן, די גאנצע סעקס קריים יוניט ווייסט אז ס'איז געווען קאראפטעד פון טאפ טו באטאם, און דאס אלעס איז גאנע בי ווייפד אוט אם ירצה השם. יידל וואלף, זיי לויפן דיר מער נישט נאך, זיי רופן דיך שוין נישט אן, דו מיינסט ווייל ס'איז שטיל, וואס? העהע ס'איז דא איינער וואס האט שוין אלעס פארציילט? דער ליטווישער יונגערמאן וואס ער האט געוואלט נעמען גרויס געלט און אים געבן הונדערט טויזנט דאלער. יעצט די גאווערמענט האט יעצט געפרעגט מאיר לעבאוויטש זאג מיר וואס האסטו פונקטליך מיט יידל וואלף? האט ער אריינגעשלעפט דעם קאסובער רעבן אויך, ער האט געזאגט איך ווייס נישט דער קאסובער רבי. אים פרעגט מען די פרייז יעדעס מאל פאר ברוך מרדכי'ן. זיי האבן דאך געוואלט איינרעדן די גאווערמענט ס'איז נאר דא איין קעיס און נאכדעם צוויי און אפשר דריי. יא, מען האט יעדע פאר חדשים געגעבן צענדליגע טויזענטע דאלער, און יידל וואלף קען דאס נישט לייקענען, ער האט דאס געזאגט קלאר, איך וויל נישט זאגן יעצט פאר וועם, אז זיי קענען אים נאך שיסן. עווריטינג איז מאווינג אוט, אלעס קומט ארויס יעצט, מיטן אייבערשטנ'ס הילף. יעצט איז דא נאך א זאך, דער טורנהיים האט געשריגן צו דעם דעטעקטיוו מיסטער ליטווין, אז ס'איז דא איינער וואס רופט זיך ערען קראוס, ער איז דער גבאי פון מרדכי דוד'ן. יעצט וועסטו פארשטיין פארוואס מרדכי דוד האט אונטערגעשריבן אויך, ער דארף פראטעקטן דעם גבאי. בקיצור, אמאל ביי א חתונה איז געווען הונגעריג האט אים גערופן און אינמיטן די חתונה האט ער אים געטון וואס מ'טאר נישט און סטיוו ליטווין איז אמאל געגאנגען אויף א חתונה ער זאל אים פוינטן ווער ער איז האט ער אים געוויזן ווער ער איז סאו די פיקטשער איז דא. אונז ווייסט מיר נאר אז ער הייסט נישט עהרן קראוס, זאלט איר וויסן דער גבאי וואס ער האט געגעבן א פאלטשן נאמען יארן מאלעסטעט דעם אומגליקליכן קראנקן בחור טורנהיים, ער האט אים געזאגט אייביג ער הייסט אהרן קרויס אבער אונז האמיר נישט די נאמען און דעם מענטש ווייס אונז שוין ווער ער איז ער ווייסט וויאזוי ס'איז געגאנגען. אזוי ווי ביי ארטור סאמעט, מ'האט אים געכאפט מיט אלע גניבות, האט ער געזאגט איך? איך בין נישט דער מענטש. האט די גאווערמענט געזאגט, אונז זעצט מען נישט איין דעם ארטור סאמעט, נאר דיך, מיט דיין פיקטשער. יעצט אז ער איז שוין געזעסן דארטן צען יאר צו וויפיל, וויל ער דאך ארויסגיין, גייט ער פאר פעראול, שרייט די פעראול באורד, עי וועיט א מינוט, דו ביסט נישט ארטור סאמעט, דו ביסט נישט דער, דער פיקטשער, דאס איז, דאס ביסטו, אבער דער נאמען, דו זאגסט מען האט דיך איינגעזעצט, מען האט דיר געגעבן פינף און דרייסיג יאר. ס'הייבט זיך נישט אן, האסט דאך געזאגט דו הייסט עפעס אנדערש. מוזט דיך אויסלערנען, דו קענסט נישט שפילן מיט די גאווערמענט. עניוועי, סאו מ'זוכט יעצט דעם אהרן קרויס אויך. אייזנבאך האט אויך פארציילט, און דאס איז נאך געווען אנפאנג, ער האט געזאגט אז אין סאטמאר אין חדר דארטן ביי די הייוועי האט ער געלערנט, און דארט איז געווען א מלמד האט אים דארט מאלעסטעט. און סטיוו ליטווין איז געגאנגען אינדרויסן פון בילדינג און האט עס אפגעפאטאגראפירט פון קאפ ביז פיס. יעצט גייט ארויסקומען ווער דער מלמד איז אויך.

ס'איז אנבעליוועבל. יעצט טובי' פליישמאן אויך אן אינטימידעיטער? דו ביסט געווען? דו האסט נאכגעשריגן פאר שלמה אהרן'ען, האסט נאכגעשריגן פאר א גרויסן דיין, רבי יונתן גרינצווייג האסט אים נאכגעשריגן, דו שייגעץ וואס רעדסטו מיט דעם מוסר אויף רבי שלמה אהרן'ען? טובי' דו ביסט אזא קרוק, דו האסט געהאנדלט אמאל? מיט פויזן זאכן, די מייז און די ראטן זענען געשטארבן אין דיין וועירהאוז, דו האסט עס געהאט געדינגען פון ר' שלמה אהרן. ווען ס'איז געקומען למעשה האט ער קיין ווארט נישט געזאגט פאר די גאווערמענט, ער האט דיך נישט געוואלט איינווייקן, און באצאלט רענט האסטו אים אויך נישט, און דער מונקאטשער רב האט אים געזאגט ר' שלמה אהרן דו האסט נישט וואס צו גיין צו דין תורה ווייל דער מענטש האט נישט, איז ער געגאנגען ער האט דיך אפגעלאזט כאטש דו האסט אים נישט באצאלט דעם רענט. און דו ביסט געווען דעמאלטס א שותף מיט מענדל גרשון לעבאוויטש מיט די פעינט זאכן, מיט די פויזן זאכן. דו ביסט געוואוינט אין בארא פארק עלף יאר אן א רענט, ביז דער לענדער איז געווארן סיק און טייערד אוו יו, און ער האט דיך אנגעכאפט און ער האט דיך ארויסגעווארפן. ביסט אריין מיט כח, האסט געמיינט דאס איז אין אלט אזיאטישן מארמאראש און סאקמערע וועג, און מען איז געגאנגען מען האט דיך איינגעזעצט, נעמט עס האסטו ארויפגעמופט העכער מונקאטשער זון. דער מענטש רב שלו' אהרן האט נישט פארציילט דיינע פויזנע זאכן וואס דו האסט דארט אנגעברענגט, מען האט עס געטראפן אין ריווער. ס'אריינגערינען מיטן רעגן ביז צום ריווער, און ער האט דיך נישט איינגעווייקט, דעם רענט האט ער נישט גענומען, האט דיך אפילו צו דין תורה נישט געוואלט רופן, גייסט איהם נאכשרייען מוסר? דו דארפסט דיך שעמען וואס דו האסט געטון. עניוועי, ס'גוט, יעצט דרייט זיך אלעס איבער, יעצט וועט מען שוין זעהן וואס דא גייט געשעהן. סאו, דעם דינסטאג גייט זיך אנהייבן אפצושפילן די דזשאוק. די דזשאוק וואס זיי האבן געמיינט זיי שפילן מיט יעדן. די גאווערמענט האט זיי געפרעגט וואס האבן די לעבאוויטשעס אריינגעשיקט אזויפיל געלט אראפצוברענגען ראביי ראזענבערג, וואס האט אייך ראביי ראזענבערג געטון? ס'איז אנבעליוועבל! עטס זאלטס ענק אויסלערנען איין זאך אז עטס האט געטשעפעט מיטן אייבערשטנ'ס קינדער, די קינדער זענען געווען דעם אייבערשטנ'ס ארעיוו, און איינמאל עטס האט אנגעהויבן צו טשעפען מיטן אייבערשטנ'ס קינדער, דעטס די ווארסט, קוק אברמי רובין האט געטשעפעט מיטן אייבערשטנ'ס קינדער זאלן נישט האבן ווי צו לערנען זומער, עטס זעהט וואסערע א פעניק ס'האט אנגעמאכט פאר די טאטעס און פאר די מאמעס און פאר די רעבעס און פאר די קינדער, עטס זעהט ווי א שמאטע זיי פילן זיך? געב איך דיר יא, געב איך דיר נישט צו לערנען אין קעמפ. נו האט אים דער אייבישטער אריין געפירט דארטן אין חד גדיא, און גוים האבן אים געשלאגן, און זיי זאגן ער האט אנגעהויבן און ער גייט נאך דורך א גאנצן משפט ווי לאנג ער וועט זיצן ווייל ער האט אין די תפיסה געטשעפעט. קומען זיך אן דא אפאר הינט, מטמא יעדעס קינד, יונגלעך און מיידלעך, און זיי מאכן א דזשאוק דערפון, און יעדער איז עס שולדיג, זיי האבן אריין געשלעפט דא דער. מאיר לעבאוויטש האט אריינגעשלעפט צענדליגע מענטשן וואס האט זיי געוואלט אלע איינזעצן דערווייל ונהפוך הפוך ונה ונהפוך ונהפוך מאיר לעבאוויטש שלעפט אריין יעצט יעדן ער שלעפט אריין די אשכנזי ברידערס ער שלעפט אריין זיך ער שלעפט אריין זיין טאטן און ס'קען זיין ער שלעפט אריין חיים יענקל אויכעט ביי די וועי פאר חיים יענקל האט שוין נישט די גאווערמענט דרך ארץ ווייל כ'האב איינער אין ארץ ישראל וואס איז א גרויסער אין די צייטונגען האט מיר געזאגט ער האט פארלוירן זיין גאנץ פארמעגן, ער איז כאדם היוצא מנכסיו נקי, עפעס א גרויסער אינוועסטער האט ארויסגענומען דאס געלט, קען זיין ווייל ער האט אויך רחמנות אויף די קינדער, עס קען זיין ער וויל נישט האבן קיין שותף איינער וואס איז א טשיילד ע בעקט טשיילד מאלעסטערס, און קען זיין ער זוכט נישט די לעבאוויטש פעמילי, און קען זיין ער איז שוין זאט געווארן פון זיי. ווען שלמה המלך זאגט אז כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש כיכר לחם האב איך ענק שוין געזאגט דאס מיינט מען נישט נאר אז ער אליין קומט אויף די זונה נאר דאס מיינט אז ער העלפט צו די אלע אינטימידעיטערס די גייען יעצט באצאלן א פרייז קומען דא און עפעס א משוגענער א נערוון קראנקער משה אבות המוסרים ער האט פריער אין סאקמער און דער אלטער טיפש דער אבי אבות המוסרים דער סיגעטער האט זיך געלאזט פון אים. האט אים געזאגט נעם כסיל הערש ווערצבערגער א וואוילער איד, דו ווייסט כסיל הערש וועט מען אונטערשטופן דאס בענקל, ער האט געכאפט דאס פאלעס פון דעם משה שייגעץ שטיק, שוין האט ער געלאנדעט אזוי. לעיזער קעסטנבוים איך האב דיר געזאגט שוין א יאר צוריק דו העלפסט חזירים, דו ביסט אויך אין די קללה פון כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש כיכר לחם, וואטש ענד סי. וואס א רעכט האט ער געהאט מיט מיר צו טשעפען, וואס האב איך עהם געטון, מען טאר שוין נישט זאגן דעם דבר השם, דאס טאר מען שוין אויך נישט. ווילסט זיין א חזיר, טו עס, אבער נישט שטאפ יענעם פון צו שרייען כאטש. עניוועי, דעם דינסטאג וויל איך יעדן איינעם איינלאדענען אז מען זאל קומען, ס'איז מורא'דיג וויכטיג אז מען זאל קומען, אין קאורט, ס'וועט זיין מערצעשעם צען אזייגער, קומטס אבער פרי, און איך וועל איינלאדענען דעם נואף, דעם זנאי, דעם חיים יעקב, און דעם גליק.

איך בעט אבער אויך די אלע זעקס און צוואנציג בחורים זאלן קומען ווייל דער דזשאדזש גייט ווארטן אויף ענק, ער איז אלעס שוין אנגעשטעלט ער ווייסט, און יעדער קען אים אריין שרייבן א בריוו אויכעט אויב זיי ווילן, און מען קען עס אים דארט איבער געבן פערסענעל, דארפסט עס אפילו נישט שיקן אויף די פאסט, שרייב עס אויף אידיש, און אז דו ווילסט נישט שרייבן דיין נאמען שרייב נישט דיין נאמען, אבער מאך זיכער אז דו שרייבסט א בריוו, זאג ביסט א וויקטעם פון ברוך מאטכע פון דעם חזיר. און דאס גייט זיך אפשטעלן מערצעשעם. בערל אשכנזי האט געזאגט ליגנט פאר דזשאדזש דימאנגא, איז אלעס קומט יעצט ארויס. די גאווערמענט האט שוין א פעיר שעיר פון די גאנצע פרשה וואס מ'האט געטוהן מיט דעם צובראכענעם בחור דעם טורנהיים, זיי האבן א פעיר שעיר פון אלעם וואס דא איז פארגעגאנגען. יעצט, די גאנצע צייט שרייען זיי אז סרולי רובינשטיין איז נישט באגלייבט. און נישט באגלייבט? אונז האלט מען דאך אלע נישט באגלייבט, די ווארט איז דאך א שייגעץ. כ'האב נאר געוואלט וויסן איין קליינע פונקט פארוואס ברוך מרדכי גלייבט אים יא? ברוך מרדכי האט באצאלט אכט הונדערט טויזענט דאלער ווייל ער גלייבט נישט סרולי רובינשטיין? משוגענער האסט זיך געדארפט אויפשטעלן אין קאורט און זאגן ער איז א פאבריקאנט ער מאכט מעשות. סאו מיר בעטן דעם גאנצן עולם מען זאל קומען דארט, יעדער זאל קומען מיט א בריוו, מ'עט אלעס איבערגעבן פארן דזשאדזש, דער דזשאדזש האט אזוי געפיומט אז מ'האט אריינגעלאזט דעם אלן דערשעוויץ ביי קעלנער'ס קעיס נישט אויס, ער האט אזוי געשריגן, ער האט נישט געקענט זיצן אויפן פלאץ ווען ער האט עס געהערט. ווי מען איז געקומען אריינצולאזן אלן דערשאוויץ ביי רב שלמה אהרן קעלנער'ס קעיס, זיי זעהן דא איז געווען אזא מעסד אפ קאמיוניטי, מען האט שוין ארויסגעווארפן אפאר הונדערט די עי'ס, מען גייט ארויסווארפן אלע, וואטש ענד סי. עניוועי, איך בעט יעדן זאל קומען, מען זאל צוקוקן וואס דארטן גייט פאר, און מען זאל זיך אויסלערנען אז ס'איז נישט קיין הפקר וועלט. משה פרידמאן אבות המוסרים, זיין וועג איז געפייגערט. מ'האט אים באשריבן דארטן אז ער איז פון די מאוסט טען פאוערפול פיפל אין די וועלט פון די אידן, הא פאוערפול הא הא, איך האף נאך אז ער וועט נאך גיין אין תפיסה אויכעט מיטן פאוער, וואטש ענד סי, ווייל טאמער האט ער גענומען דעמאלטס געלט און געמאכט א סעטלמענט מיט אייזיק לעפקאוויטש דעם רוצח, האט ער נישט געטארט קיינמאל עדות זאגן, ווייל ווען מ'קומט עדות זאגן דארף מען זיי פרעגן האסטו שוין אמאל עדות געזאגט, ענד דער איז נאו וועי אז מ'האט אים געקענט לאזן איינזעצן זעקס און צוואַנציק בחורים אומשולדיגערהייט, און מען האט אים געלאזט איינזעצן, שולזאן אומשולדיגערהייט און אים האט ער געדראפט טשארדזשעס, די אלע זאכן קומען יעצט ארויס. איז אז משה האט גענומען געלט פון אייזיק לעפקאוויטש, נישט מער ווי אן עקסטארשעניסט, ער האט דאס נישט געטארט טון, ער האט אים געקענט סו'ען סיוויל נאכדעם, סעטלען פאר געלט איז אן עקסטארשעניסט, אויף דעם בדבר אשר זדו עליהם, דאס וואס דו האסט געוואלט איינזעצן אויף שלמה אהרן קעלנער, דאס האסטו דאך אליין געטון. עניוועי, די די עי האט געפרעגט דעם מאיר לעבאוויטש. ווען מען האט אויפגעפיקט דיין טאטן, וויאזוי האט יעדער געוויסט גראד אין די גאנצע שטאט ווער די וויקטימס זענען? פארשטייסט? ווייל נארמאל גייט דאך אזוי, מען פיקט איינעם אויף, זאגט מען שוין ווער די וויקטימס איז, און מען קאלט שוין אפ די וויקטימס, און מען סטראשעט און ס'טוט זיך שוין. ווער האט זיי דאס אלעס פארציילט? הע, א גוטע קשיא. האט ער געזאגט, בנימין הערבסט מיט עמרם ראזינגער זענען די צוויי שמוציגסטע מענטשן פון מונקאטש. איר הערט דא שלעפט ער שוין אריין נאך צוויי מענטשן וואס האבן מיט דעם קעיס גארנישט. פינגערס האבן געהאלטן איין זאגן נחום ראזענבערג'ס האטליין, האטליין, האטליין, וואס מיין האטליין? כ'וואטש יעדע זאך וואס איך זאג און אז מ'טאר נישט זאגן זאג איך נישט און אז כ'האב געזאגט ברוך מרדכי איז א חזר איז ווייל ווען איך האב געעפנט דעם האטליין די ערשטע צוואַנציק קאלס איז געווען דו האסט דאס געהערט פונעם קאמארנער רב? זאג איך ניין ווער איז ער? ער הייסט ברוך מרדכי לעבאוויטש ער האט מיך מאלעסטעד, דאס זענען געווען די ערשטע צוואַנציק קאלס פאר כ'האב נאך אנגעהויבן, און כ'האב נאך נישט געוויסט אפילו ווער דער מענטש איז, סאו דאס אז דא איז דא אינטימידעישן און מען טוט יעדן אונטערברענגען זעהט שוין די גאווערמענט קלאר, און זיי ווילן וויסן ווער ס'האט געמאכט די אינטימידעישן, נאך א מזל די שייגעץ די מאיר לעבאוויטש האט זיך געקענט זאגן נחום ראזענבערג האטליין, וואס האסטו דאס נישט געזאגט? ווייל איך זאג נישט קיין וויקטים ביז ווי לאנג יעדער ווייסט נישט פון אים, און ביז ווי לאנג ער טוט אונז נישט דאבל קראסן אזוי ווי סרולי רובינשטיין האט אונז גענוצט פאר זיין עי טי עם מאשין, איך ווייס נאך נישט צו זיי האבן איין פעני דערפון. סאו יעדער איינער איז איינגעלאדנט צו קומען, ס'איז מורא'דיג וויכטיג אז מ'זאל קומען, און מ'זאל זיך צושטעלן און אהערשטעלן, און מ'זאל מאכן זיכער, קלאר מ'זאל מ'מאכן זיכער אז. מען געט ארויס אונזער וויי געשריי וואסער א סעקס קריים דא איז געווען, און אז די סעקס קריים יוניט האט מיטגעארבעט מיט די רבנים און מיט משמרת הצניעות, און די משמרת הצניעות האט פשוט ארויסגענומען געלט פון די חזירים און געלייגט אין טאש, און אמאל אמאל האבן זיי געזאגט פאר איינעם זאל מען באצאלן אפאר דאלער, ס'איז אנבעליוועבל, זיי האבן געאפערט סרולי רובינשטיין הונדערט טויזנט דאלער, און דא דא דער גבאי פון דעם מרדכי דוד'ן.

יעצט קענסט ליינען הונדערט יאר תמחה זכר עמלק מען קען זינגען ביים טיש תמחה זכר עמלק מתחת השמים ס'גארנישט ווערט סך הכל דער פורים איז דורך ס'גארנישט ווערט דער פורים איז געמאכט ס'זאל ענערדזשייזן אזוי ווי מ'לייגט אריין א פלאג אין די וואנט פאר א בעטערי וואס איז אויסגעברענט ס'ענערדזשייזט דיך אז ביז איבער ס'יאר זאלסטו מלחמה האלטן מיט דעם עמלק מיט די קליפה פון זנות פון משכב זכר פון ווארפן ערלות פון שלעפן ערלות פון מוציא זיין זרע לבטלה דאס איז דער קליפת עמלק. און יעצט האט עטס א געלעגנהייט, ווייל יעצט פון פורים האט זיך אנגעהויבן א ירידה פאר דעם קליפת עמלק, ברוך מרדכי וועט אראפגיין אין די היסטערי ווי עמלק אליינס, און איך זאג ענק אלע זאלטס קומען געבן סופארט, עטס קענטס גיין געבן סופארט פאר ברוך מרדכי'ן אויכעט, איך מיין חיים יעקב וועט אים געבן סופארט, דער חזן הערשל ווייס וועט אים אויך געבן סופארט, דעט דאזענט ברעיק אס אר מעיק אס, אבער רבותי די בחורים און די אלע וואס ער האט געטאטשט, קומטס אראפ, עטס דארפטס נישט זאגן קיין נאמען, דער דזשאדזש וועט ענק אויסהערן פארדעם, אוודאי ווען ס'הייבט זיך אן דער קעיס עס וועט שוין זיין אנגעהויבן אדער נאכדעם, ווייל דאס גייט זיך ציען, הע דא גייען אסאך מענטשן שטיין אויפן סטענד, נישט איינער, און נישט פינף, און אפשר צען, און אפשר מער. עניוועי, דאס איז נאר געווען אן איינלאדענונג אויף דעם קומענדיגן דינסטאג, נאכדעם וועט נאך קומען נאכן קאורט וועט מען געבן א באריכט וואס איז פארגעגאנגען, און ס'וועט זיך זיכער נישט ענדיגן אין איין טאג און אין איין וואך און אין איין חודש, און נאכדעם וועט קומען דער שיעור פון די וואך. די שיעור פון די וואך איז שוין כמעט ווי פערטיג, נאר ביז יעצט האב איך נישט געטארט זאגן געוויסע זאכן, יעצט מעג איך שוין זאגן מער זאכן. עניוועי, יור אלל אינווייטעד. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, נחמיה, כ'האב אויף דיר גרויס רחמנות אז דו זיצט דארט איינגעלייגט ווי א דאגי. כ'האב דיר געוואלט זאגן. כ'האב דערציילט ברבים אז דזשאדזש דימאנגא האט דיר געגעבן א דיעל פון פינף יאר, און דער לויער דיינער פארקאש האט דאס געהערט ווען איך האב עס פארציילט. איך בין צוגעגאנגען צו דיר, כ'האב געזאגט, נחמיה, כאפ עס, ס'איז נישטא נאך אזא גוטן דיעל, האסטו דיך אויסגעדרייט, האסט געוויזן פאר דעם גארד אז כ'האב דיך געוואלט שלאגן, איך האב דיך געסטראשעט. ער האט מיך געשטעלט אין ווינקל, און יעדער איז ארויסגעגאנגען. נאכדעם קומט ער צו און ער זאגט, איך ווייס דו האסט נישט געסטראשעט, איך ווייס דו ביסט אגענסט טשיילד מאלעסטינג, דערפאר רודף מען דיך. נאר כ'האב נישט געוואלט ס'זאל ווערן א קאנפראנטעישן אין קאורט, ווייל ווען ס'ווערט א קאנפראנטעישן מוז איך מאכן, נעמען עקשן. האב איך דיך געשטעלט אין די זייט, יעצט קענסטו אהיימגיין, ער איז שוין נישט אין קאורט, ער איז שוין ארויס, שוין אראפגעגאנגען. כ'האב געהאלטן דארט פינף צען מינוט. יעצט דאס אלעס איז דא, דער פאליס אפיסער איז דא, אלעס איז דא. יעצט נחמיה איך וויל דיר זאגן, איך האב געטראפן דעם פארקאש, דעם אונגארישן פארקאש, וואס ער האט געזאגט ער לייגט נישט קיין תפילין, ער איז פראוד אוו, ער איז א איד וויבאלד ער לייגט נישט תפילין, אונז זעמער אויך פראוד, שור! האט איר געמאכט אזא דזשאב, איך זאג דיר, קיינער האט עס נישט געקענט מאכן, נאכדעם שטייט ר' שלמה אהרן קעלנער און ער פרעגט אים אינדרויסן אין די האל, ער איז אריינגעקומען דארטן, וועגן עפעס אן אנדערע קעיס פרעגט אים שלמה אהרן, נו, ווען נאכדעם ער איז באפרייט געווארן, איף מיסטער פארקאש וויי דידנט יו סעי א גוד ווארד, האב איך מיך גענומען שרייען, די לעצטע מאל ער האט געזאגט א גוד ווארד אויף נחמיה הי גאט האט ער באקומען הונדערט און דרײַ יאר, אפילו די פריזן האט געהאלטן ס'קומט אים נישט הונדערט און דרײַ יאר נאר פופציג יאר, ס'איז אלס ווייל פארקאש האט גערעדט? עניוועי, זאגט פארקאש, איי סווער טו יו איי נעווער העד דיס אפער אוו פייוו יערס. איי וואלד האוו טעיקען איט. כ'וויל דיר זאגן, ער איז געווען דער אנפאנג דער לויער, נאכדעם איז אריינגעקומען זיין זון, נאכדעם איז אריינגעקומען א פרוי וואס זי האט געפירט די גאנצע זאך, זי איז זייער שטארק אין. אין א טרייעל. אין פירן א קעיס. עניוועי, למעשה טאמער האט דיין לויער נישט געהערט דעם אפער, קענסטו מארגן ארויסוואקן. קענסט פיילן פעיפערס און וואקן ארויס. ווייסט פארוואס? ווייל טאמער א לויער האט דיך מיסלידעד גייט ער זיצן אין דזשעיל, ער מוז דיר אלעס זאגן. יעצט דא האט ער ערגעץ געזאגט א ליגנט. אדער האט ער יא געוואוסט און דו האסט נישט געוואלט אננעמען דעם דיעל אדער ער האט געהאלטן זאלסט עס נישט נעמען. אדער האט ער דיך קיינמאל נישט אינפארמט אז ס'איז דא א פינף יאר דיעל. סאו אדער ער גייט גיין אין דזשעיל ווייל ער האט דיר נישט דערציילט וואס דער אפער איז געווען, אדער, און מ'גייט אים מסתמא צונעמען די לייסענס אויך. אדער קען זיין קענסט מאכן א ריאפיעל, קען זיין וועסט טענה'ן כ'האב נישט געוויסט, ביי פינף יאר וואלט איך עס אפשר יא גענומען, פארשטייסט נחמיה? דאס זענען דיינע גוטע פריינט, א באנטש אוו צודרייטע משוגעים, איך בין דיין בעסטע פרענד געווען, כ'האב דיר געזאגט נחמיה נעם עס, וואלסט שוין געווען יעצט אינדרויסן, ביז דו האסט דיך ארומגעשפילט צוויי יאר און ביז אהער, ביז אהין, וואלסט שוין יעצט געווען אינדרויסן. דו וואלסט ווידער געשריגן דאס מיידל איז א שיקסע א ליגנער, די שטאט וואלט ווידער געווען געספליט, דיינע חברים וואלטן געזאגט אז דו ביסט נישט קיין חזיר, און די אלע דרייצן פרויען און די פרוי וואס האט נעבעך געמאכט אן אבארשן אין אינדיע, און נאך צענדליגער פרויען וואס אונז קען מען נישט, דו מיט יאגען וואס עטס האטס אנגעדרייט די מיידלעך, און די זינגער די וואס האט זיך אויפגעשטעלט אויפן סטענד פרא פאר דיר, און די אנדערע דארטן די פון מאנרא, די אלע האבן זיך אויפגעשטעלט פרא פאר דיר. נאר זיי האבן אלע קלאר געזאגט זיי האבן געלעבט מיט דיר ביקאויז דעי ווער קיקט אוט פראם די האוז ענד דעטס די פרייז דעי העד טו פעי איז בעסער ווי צו גיין אין די באוערי און זיך דרייען אין די גאס ביינאכט מיט גוים סאו למעשה קוק אהער וואס מהאט מיט דיר געטוהן מהאט דיך אזוי פארפירט דו האסט נישט קיין השגה ווייל דו האסט נישט געהאט קיין סייעתא דשמיא פארוואס ווייל דאס איז דעם רעבינס טעכטער דאס מיידל מיסיס קרויז איז דעם הייליגן רעבינס א טאכטער. איי דו האסט זי מטמא געווען? דו האסט געמאכט בדיקות פאר איר שטאט צו מאכן פאר דיין ווייב? דו גייסט בשם כל ישראל האסטו געשריגן גייסט איר מאכן בדיקות אין ביידע פלעצער צו זעהן צו זי וואוינט נישט מיט א בחור צו ס'דא א dna פון זרע און דאס איז דער וועג וויאזוי דעם רבינ'ס מוסדות דארף זיך פירן? וואס אונז זעמיר דזשיפסי ציגיינערס? אונז קען מיר נישט רעדן מיט א מיידל נארמאל? אונז קען מיר איר נישט זאגן אז מען טאר נישט און זיך פארלאזן אז זי וועט נישט גיין טון וואס מען טאר נישט, דו האסט דאך עס מיט איר געטון, וויאזוי האסטו געקענט זאגן זי זאל עס נישט טון?
וואט ע שעים! ס'ווערט ארגער ביי די וואך, ווען דער אמת וועט טאקע ארויסקומען, אוי וויי וועט מען זיך אנטשעמען, דער רבי אין קייווער האט זיך שוין איבערגעדרייט, ער איז שוין אבאוט פעיס, ער מאכט שוין פוש אפס. ס'איז אנבעליוועבל וואס מ'האט מיט דעם איד געטון, א צובראכענער איד געקומען ביי די פֿינף און פֿופֿציק יאר, אויפגעשטעלט פארן אייבערשטן א מלוכה, אידישע טעכטער די שענסטע מיידלעך, די שענסטע מיין איך נישט אין שיינקייט, די שענסטע מיין איך אין אידישקייט, ווער האט זיך נאך אזוי צוריק געשטעלט ווי אונזער הייליגער רבי מיט זיינע מוסדות, קומט אן א חזיר און מאכט בדיקות פאר א מיידל, ער האט גענוצט זיין ווייב'ס בדיקה שמאטעס, מיסיס וועבערמאן יו שוד בי פראוד אוו יור האזבענד, וואו הו שוד יו בי פראוד, אבער ס'איז נישט אמת, די אלע זאכן דארפסט דיך נישט זארגן, ס'איז נישט אמת, דיין מאן איז נאך נישט געבוירן, דיין מאן האט מיט דיר נישט חתונה געהאט נאך, זארג דיך נישט, ער גייט מארגן אהיימקומען, ער מאכט אן אפיעל, ווי אלל נאו די סטארי. עניוועי יעדער זאל קומען דינסטאג אינדערפרי, איך וויל יעדן זעהן צען אזייגער, ס'הייבט זיך אן ברוך מרדכי'ס קעיס, ס'איז איינע פון די העכסטע פראופייל קעיסעס, ס'איז דא א גרויסע טעלעוויזשען סטעישאן וואס ס'קומט אריין צו פליען פון. פאריז, און פון דארט זענען אלע לאקעל סטעישאנס, טעלעוויזשאנס, רעדיאוס, אלעס וועט זיין דארט, סאו יעדער איינער ווערט געבעטן ער זאל קומען, ס'איז די וואך, און דער שיעור ווערט ארויפגעלייגט מאנטאג, ס'איז מארגן אינדערפרי, דינסטאג אינדערפרי. ס'איז דעם פֿינף און צוואַנציקסטן פון מארטש, ס'איז אדר בית, כ ג אדר בית, דינסטאג אינדערפרי, דינסטאג פרשת החודש.
פרשת תזריע, אישה כי תזריע וילדה זכר. כ'האב אויך געוואלט איינלאדענען די אלע רבנים וואס האבן געלעבט פון ברוך מאט און פון זיין זון, למשל דער געוועזענער רב בעל מכשיר פון קהילה כשר, וואס האט מכשיל געווען כלל ישראל מיט טריפות, דאס איז דוד לייכנשטיין דער בוהושטינער, כ'האב געוואלט דער קאסובער דאגי, הו הו דאגי, דו זאלסט אויך קומען, דו האסט אויך געלעבט פון די חזיר'ייקע, און יעדער זאל קומען אפגעבן רעספעקט.